די היינטיגע שיעור לזכות אפרים בן שרה רייכל, מרים דאבע בת צפורה פייגא רייזא. האלט מען דא דף כ ה עמוד א', אות ה'. לאמיר מאכן א שטיקל א חזרה וואס אונז האבן געהאט ביז יעצט. ס'איז דא אז אזוי אז צדיקים, זיי זענען די ריכטיגע מנהיגים, ווייל זיי ווייסן וויאזוי אונז צו פירן מיט רחמנות. אבער ס'דא מענטשן וואס רעדן זיך איין אז זיי האבן רחמנות אויף די וועלט, זיי ווילן פירן די וועלט, איז די אמונה וועט זיי נישט לאזן ווערן א מלך אויף די וועלט, פארוואס? ווייל די אמונה וועט זיי מאכן אז זיי זאלן נישט טראסטן זייערע חכמים, און א מלכות אן עצה געבערס האלט זיך נישט אן, חוץ אויב איינער איז אזא מין גרויסער אפיקורס.

קעניגן פון גוים, אף על פי שמליכא אליינס כאטשיג ס'זעהט אויס אז זיי קעניגן אויף אונז, אבער אין במלכותם מבחינת מלכות ישראל, אין זייער קעניגרייך איז נישטא קיין מלכות ישראל בכלל, ולא נגעו בה אז מ'האט עס נישט אנגערירט, כי מי שרוצה ליגע בה ווער ס'וויל אנרירן אין מלכות ישראל, א גוי, איז זה וזה אין מתקיים בידו, ביידע ביידע ביידע האלט זיך נישט אין זייער הענט, היינו אפילו מלכותם על אומות העולם, אפילו זייער קעניגרייך אויף די אומות העולם ניטל מהם, ווערט אוועקגענומען פון זיי. כי אמונה שסובב מלכותנו, ווייל די אמונה וואס איז ארום אונזער מלכות, מפלת את חכמתם, טוט אוועקווארפן זייער חכמה, שמלכותם תלוי בהם, די גאנצע מלכות איז תלוי אין חכמה, און וזה שכתוב דעם שטייט געשריבן במפלת מצרים ווען מצרים איז געפאלן, שטייט נואלו שרי צוען, זענען פארנארט געווארן די הערן פון צוען על ידי אולת דורך די נארישקייט היינו נפילת חכמתם ס'איז אוועקגעפאלן זייער חכמה במילא אז ס'איז נישטא קיין חכמה איז נפלה מלכותם וואס נישטא קיין מלכות זה מה שאמרו חנניה מישאל ועזריה לנבוכדנצר חנניה מישאל האבן געזאגט פאר נבוכדנצר האט נבוכדנצר געוואלט זיך בוקן צו די צלם האבן זיי געזאגט אזוי אתה מלך עלינו לכרגא דו ביסט נאר א קעניג אויף אונז פאר די שטייערן אבער להנהיג אותנו אונז צו פירן בעבודות מיט עבודות ובאמונות און אין אמונה זאכן איז את וכלבא שווה דו מיט די הונט זענען גלייך היינו שאמרו זיי האבן געזאגט שלא נגעו במלכות ישראל אז נבוכדנצר האט נישט געטאטשט אין מלכות ישראל השייך לאמונתנו וואס דאס איז שייך צו אונזער אמונה פארוואס כי אמונתנו ווייל אונזער אמונה סובבת נעמט ארום את המלכות די מלכות ושומרת אותה און ס'היט איר אפ מלגעת בו זר א פרעמדער זאל דעם אנטאטשן און מפיל, און ס'מאכט פאלן אין סטפיה אלע וואס רודפ'ן, זיי ווילן, זיי ווילן ווערן קעניג אויף אונז, ס'מאכט אז זיי זאלן אריינפאלן אין שנאת חכמים, צו פיינט האבן זייערע חכמים, ממילא אז ס'נישט דא קיין חכמים איז נישט דא קיין מלכות. אבער, דאס דארף מען אויך געדענקען, אם לא שתקפה יד המינות על האמונה, אמאל קען זיין די אפיקורסות איז אזוי שטארק אויף די אמונה, עד שמפיל את המינות, די אפיקורסות ווארפט אראפ די אמונה, ואזי יוכל לקבל מלכותינו קען ער יא איבערנעמען אונזער מלכות חס ושלום, בבחינת איז זרק חלא האט אריינגעווארפן עסיג דארטן ונחת, איז אוועקגעגאנגען, סאו זעט מען פון דעם אז אמאל אפיקורסות וואס דאס איז אזוי ווי עסיג איז אסאך מאל שטארק אוועקצואווארפן די אמונה. אבער דער רבי בארואיגט אונז, וא"ו, אבל דע, זאלסט וויסן שמן השמים אין מניחין אותו ליקח אותה, און מן השמים לאזט מען נישט לאָז מען נישט עס נעמען. לאָז מען נישט נעמען די מלכות. און כאָטש עס זעט אויס לפי שעה אַז זיי האָבן עס, אָבער עס איז נישט אויף אייביק. בבחינת ונפקת ברת קלא, ס'איז אַרויסגעגאַנגען אַ בת קול, און די בת קול פרעגט פאַר די מענטשן וואָס זאָגן קעניגן, מאי אית לכו בהדי קרטליתא דאיתתא דרבי חנינא בן דוסא? וואָס האָט עטס מיט דעם קעסטל פון די ווייב פון רבי חנינא בן דוסא, דעתידה למשדי בה תכלתא זי לייגט דארטן אוועק די תכלת לצדיקי פאר די צדיקים לעלמא דאתי אויף די קומענדיגע וועלט. איז דער רבי מסביר, היינו, על ידי שלימות האותיות של דיבורי אמונה, ווען א מענטש האט אמונה זאגט ער די ווערטער זייער זייער קלאר, ס'האט שוין אנדערע ווערטער א מענטש וואס גלייבט אין וואס ער רעדט, אדער דיבורים א אנדערע דיבור איז א אנדערע דיבור, מען קען עס אפילו אראפלייגן מער, למשל א מענטש בעט א תפילה פארן אייבערשטן און ער זאגט עס אפילו ער פארשטייט נישט וואס ער רעדט האט אבער אמונה אז ער האט געזאגט די ווערטער ווערט עס אנגענומען אין הימל דעמאלטס האט די ווערטער א שלימות, שזה בחינת אשת רבי חנינא בן דוסא, די ווייב פון רבי חנינא בן דוסא, מען קען זאגן אויף א שטיקל ווערטל א שטיקל דרך הלצה אז די פרויען ווען זיי

א מידה. ער האט די מידה פון חרובין, פארוואס? ווייל חרובין איז בחינת ברושים, בחינת בירשה, כנ"ל, אזוי ווי די זעלבע ענין פון בירשה, בירשה האט מען געזאגט דאס מיינט מרדכי הצדיק, וואס מרדכי הצדיק האט געלעבט נאר מיט אמונה. סא די גאנצע זאך וויאזוי חנינא, חנינא בן דוסא האט געקענט לעבן מיט א, ער דארף נאר א קב חרובין, דאס איז געווען פון אמונה. אשת

און ווי אויך זעט מען פון דעם אז אבנים ווערט אנגערופן אותיות, והאותיות נשלמים, די אותיות האט א מען ווערט ווערט מושלם על ידי אמונה, דורכדעם וואס א מענטש זאגט ארויס די ווערטער מיט אמונה'דיג בבחינת די בחינה אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, אז ווען משיח וועט קומען וועט ער די אמונה שיינען, דעמאלטס אלע פעלקער וועלן האבן א קלארע שפראך וויאזוי? היינו על ידי אמונה, ווייל די גאנצע וועלט וועט האבן אמונה דעמאלטס, שבבחינת לקרא כולם בשם השם, שטייט אז יעדער וועט רופן די נאמען פונעם אייבערשטן, על ידי זה, דורך דעם, אהפך שפה ברורה וועט ווערן איבערגעדרייט מיט א קלארע שפראך, בבחינת שלימות הדיבור, ס'וועט זיין די שלימות הדיבור. יעצט, ושלימות האותיות זה בחינת התכלית של כל הנבראים, די גאנצע זאך פארוואס האט די אייבערשטער באשאפן די וועלט, זענען אלע נבראים וואס זענען דא אויף דער וועלט איז אלע זאלן קענען זאגן דיבורי אמונה, וועגן דעם האט די אייבערשטער באשאפן די וועלט, יעצט כי כל העולמות נבראו על ידי אותיות, ווייל אלע וועלטן זענען באשאפן געווארן דורך אותיות, ושלימות האותיות היא יוד, די שלימות פון די אותיות איז דאס די ווארט יוד, שהיא בחינת עולם הבא הנברא ביוד, וואס דאס איז די אות יוד, וואס דאס איז מרומז אויף עולם הבא. ווייל ס'שטייט אזוי כי בי-ה, ס'ווערט געברענגט אז כי בי-ה השם צור עולמים, די היי מיינט די וועלט, און די יוד מיינט יענע וועלט, עולם הבא. סאו כי היוד ניק היא נקודה אחרונה, דאס איז די לעצטע נקודה המשלים את תמונת כל אות. דאס איז משלים די תמונה, די פיקטשער פון יעדע אות. כי כשחסר נקודה אחרונה, אז ס'פעלט די לעצטע פינטעלע פון די אות,

יעצט וועלכע אמונה האט ער? ער האט אמונה אז ס'איז דא א עולם הבא. דאס איז די תכלית פון די גאנצע מעשה, אז איך לעב אויף די וועלט אנצוקומען אין עולם הבא. און דאס איז אויך א חלק פון שלימות הדיבור. שלימות הדיבור מיינט אז איך בין

זאגט ער איבער אותיות זה מלכות ומנהיגות. אותיות דאס איז א מידה פון מלכות, דאס ווייזט אז איך בין ממליך די אייבערשטער אויף מיר, יא, אזוי תמימות'דיג, איך רעד מיט אמונה, מיט א ריינע אמונה, מיט ריינע ווערטער צום אייבערשטן, און דאס ווייזט אויך אז איך ווייס די אייבערשטער איז קעניג, די וועלט און איך וויל האבן עולם הבא, דאס איז די תכלית, און מנהיגות דער אייבערשטער פירט די וועלט אריין, בבחינת מלכות פה, מלכות ווייזט וויאזוי ווייזט וויאזוי ווייזט זיך ארויס אז די אייבערשטער איז מלך אויף די וועלט מיטן מויל, כי עיקר הנהגה על ידי דיבורים, די זאכן וואס א מענטש פירט זאכן איז דורך רעדן, כי אי אפשר להנהיג ולצוות אלא על ידי בדיבור, מען קען נישט, איצט סיי מצד די אייבערשטער, איז דא א זאך אז די אייבערשטער איז מלך צו אונז ווייל ער באפעלט אונז, ער זאגט אונז וואס אונז האבן צו טון, און סיי מצד די מענטש, דער מענטש ווען ער רעדט צום אייבערשטן איז אויך דא בחינה פון מלכות, נמצא אז די שלימות אותיות און וכדומה, ס'איז דא שלימות אותיות אמונה שבמלכות, דאס איז אמונה וואס דאס איז די מלכות השם, און אזוי הצדיקים יודען את התכלית זיי ווייסן די תכלית של עולם הבא פון עולם הבא, אזי זיי רעדן א גאנצן צייט אז זיי ווייסן די תכלית, כי צדיקים המנהיגים את העולם בחינת צדיק מושל, און אוחזין במידת המלכות. סאו דער רבי זאגט ארויס אזוי אויפן וועג נאך א נאך א נקודה, פארוואס אויב איז דער צדיק טאקע מושל, פארוואס ווען דער צדיק מאכט א גזירה און קען עס מבטל, און ווען אייבערשטער מאכט א גזירה קען דער צדיק עס מבטל זיין, ווייל ער ווייסט די גאנצע תכלית. די גאנצע תכלית וואס דער אייבערשטער וויל אונז זאלן זיך קאנעקטן צו אים מיט א מיט א אמונה, מען זאל געדענקען פון יענער וועלט פון עלמא דאתי. יעצט אויב דער צדיק קומט און ער טענה'ט זיך אויס מיט כביכול למשל אז די נקודה וועט ארויסברענגען אויך די זעלבע זאך, עס האט אמונה, עס וועט ארויסברענגען מער די די עולם הבא'דיגע חלק, זאגט די אייבערשטער פארוואס נישט, וואס גייט מיך אן, די עיקר איז מיין, מען קען זאגן א משל, א מענטש בויט א הויז, דער, דער רבי זאגט א מענטש בויט א הויז, און די קאנטראקטער זאגט אים אז דאס און דאס ווילסטו דאך האבן פון דעם הויז, סאו איך האב א מין וועג וויאזוי ס'קען אויסקומען אביסל בעסער. סאו דער מענטש וועט גלייך נאכגעבן, פארוואס? ווייל אויב די תכלית ווערט נישט געשטערט די תכלית, גיי דיין וועג, וואס גייט מיך אן? די זעלבע זאך אז דער צדיק ווייסט די גאנצע תכלית פון די בריאה, און ער זאגט רבונו של עולם, לאמיר לאמיר צוליב טון דעם מענטש, ס'וועט ארויסברענגען אמונה מער און מער אויף דער וועלט, ס'וועט ארויסברענגען מער, איז איז אזוי ווערט עס מער ארויסגעברענגט, און אוחזין במידת המלכות, אזי איך זשע זאל אין מלכות אוחז

שטייט מיט שבת אויף דעם כתיבת האותיות, יא, איז איז ווילאנג מען דארף אנפילן אותיות, ווילאנג ס'איז נאכנישט אנגעפילט די אותיות דארפסטו נאכנישט קיין אות, די רגע וואס מען האט אנגעפילט די גאנצע אות מיט טינט, דעמאלטס מיינט מען האט משלים געווען די אות, סאו דאס מיינט אויך אז מען האט משלים געווען די נקודה פון פון פון די דיבור, דאס מיינט אז מען איז אנגעקומען צו די חלק ווען מען רעדט צום אייבערשטן מיט אמונה, און מען איז געקומען צו די חלק אז מען ווייסט ס'איז דא עולם הבא. שהיא שלימות האותיות שהיא בחינת יו"ד בחינת עולם הבא, וזה בחינת תכלת, תכלת שהיא בחינת תכלית, תכלת איז ווייזט אויף תכלית, שנתגלה בתוך הקרטליתא בתוך המנהיגות והמלכות, אין די הנהגה פונעם אייבערשטן, די מלכות פונעם אייבערשטן, ווערט ארויסגעברענגט דער חלק אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, און אונז ווארפט מען זיך אונטער אונטער זיין מלכות, כנל, על ידי אשת ר' חנינא בן דוסא, אז די אבנים שלימות תבנה אדורך די דיבור וואס וואס מען רעדט, יא, אזוי ווי אונז האבן דאך געשמועסט אז אבנים שלימות תבנה, די די ווערטער ווען די אותיות ווערן שלימות'דיגע אותיות, לצדיקי לעלמא דאתי, שהצדיקים משיגין התכלית, די צדיקים זענען משיג די תכלית, שהיא עלמא דאתי, דאס איז עלמא דאתי כנל. וזה בחינת, און דאס איז די בחינה, בכל דרכיך דעהו, אין אלע דיינע וועגן זאלסטו וויסן

אז די אייבערשטער האט דווקא באשאפן די וועלט מיט דיבור, כדי אונז זאלן מיר זיך קענען מחבר זיין צו אים אויך מיט דיבור. ווען די אייבערשטער וואלט נישט באשאפן די וועלט מיט דיבור וואלטן מיר נישט געקענט אנקומען צום אייבערשטן מיט דיבור. אבער ווייל די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט מיט דיבור, איז ווען א איד רעדט, איז קאנעקט ער זיך צום אייבערשטן, און ער קאנעקט זיך ממש צו די עלמא דאתי.

איז אויסגעמישט שווארץ מיט ווייס, והוא גוון, און דאס איז א קאליר שהוא בין שחור ולבן צווישן שווארץ און ווייס, און כשמתחבר ווי עס ווערט קאנעקטעד שחור ולבן שווארץ מיט ווייס, כמו הכתב, אזוי ווי א שריפט אויף א פעיפער, שהוא בחינת שחור על גבי לבן וואס איז שווארצע טינט אויף ווייסע פעיפער, איז בוודאי זיכער די תחתיות האות הדבוק, די אונטערשטע חלק פון אות וואס איז קאנעקטעד וקרוב לנייר, דאס איז מער נענטער צו די פעיפער, שהוא לבן וואס איז ווייס, במקום הדיבוק והקירוב דארט אין די פלאץ ווי ס'באהעפט זיך און ס'נאנט, שם הם מעורבים שחור ולבן דארטן איז אויסגעמישט שווארץ מיט ווייס, בבחינת תכלת. יעצט במילא ביי תחתיות האות איז סוף התכלית. די גאנצע סוף פון די תכלית פון שרייבן א אות איז אז די אות זאל ליגן אויף די פעיפער.

און תחילת המחשבה, בבחינת לובן העליון, דאס איז די בחינה פון לובן העליון, כידוע. נמצא קומט אויס, שסוף המעשה, דער סוף פון דער מעשה, שהוא התכלית, שהוא במחשבה תחילה וקרוב למחשבה, איז בבחינת תכלת, און דאס איז די בחינה פון תכלת, יא, שהוא חיבור שחור ולבן, און דאס איז באהעפטן שחור ולבן, והבן מען זאל עס פארשטיין. איז, אביסל קען מען דא מסביר זיין, אז ס'איז דא אזא זאך ווי די שווארצקייט דאס ווייזט יעצט אנפאנג ווען א מענטש ווייסט נאך נישט די תכלית פון עולם הבא, ווען ער זעט נישט עולם הבא, איז אין די וועלט שווארץ. אבער אויב קומט ער אן צו די ווייסקייט, וואס די ווייסקייט איז די לובן העליון, ער הייבט אן צו כאפן אלעס איז עולם הבא, קומט ער צו צו די ראשית המחשבה, אז די גאנצע מחשבה איז געווען פונעם אייבערשטן, מ'זאל אנקומען צו דעם, צו די השגה פון עולם הבא. און במילא ווען א מענטש נעמט די וועלט וואס זעט אויס טאקע שווארץ, וואס מען זעט נישט, אבער ער באהעפט זיך צו צדיקים, וואס צדיקים לעבן יא מיט א מדות, ממילא ווערט א ריכטיגע אות, און מען קומט אן צו די סוף פון די מחשבה, און דאס ווערט א שלימות הדיבור. יעצט וועט מען גיין אות ח'. וזה דייקא בת קול שיוצא, דאס איז די בת קול וואס גייט ארויס. כי בחינת בת קול איז התכלית של כל הדברים. די בחינה פון בת קול, דאס איז די תכלית פון אלע ווערטער. היינו שמהפך כל דבר מראשו לסופו. ער דרייט דאס איבער פון אנפאנג צום סוף, שהוא התכלית וואס איז תכלית, בבחינת איזהו חכם, ווער איז א חכם, הרואה את הנולד, וואס מיינט הרואה את הנולד, שהוא הסוף והתכלית, א חכם מיינט ער זעהט שוין די תכלית, כי בת קול הוא מה ששומעים איז וואס מען הערט, כשאחד מוציא קול ביער, איינער זאגט א קול אין וואלד, או במקום אחר, אויף א אנדערע פלאץ, אז שומעין הערט מען עס, כאילו אחר כן מוציא קול כזה, אחר גם כן מוציא קול, עס זעט אויס ווי א צווייטער מענטש טוט אויך די זעלבע קול, ס'הייסט ווען איך הער א ווידערקול, עס זעט אויס ווי איך האב געענדיגט זאגן די ווארט, און נאכדעם עפעס א צווייטער פון ערגעץ אנדערש זאגט אויך די זעלבע ווארט. וזה אנו שומעין בחושינו, דאס הערט מען מיט אונזער חוש. כשאדם מוציא איזה דיבור, א מענטש זאגט א דיבור, אזי שומעים גם כן

איז דא אויך א סוף מחשבה וואס די אייבערשטער וויל מען זאל אנקומען, סאו די ראשית המחשבה און די סוף המחשבה איז די זעלבע זאך, נאר נאכדעם ס'קאפעט זיך נאר אזוי ווי איבער וואס איז געווען די ראשית המחשבה קאפעט זיך איבער ביי די סוף מעשה, למשל כשאדם מוציא דיבור של ברוך א מענטש זאגט ברוך בוודאי יוצא אות בית בראשונה די קודם הבית ונתרחק מן האדם די אות בית גייט אוועק ואחר כך מוציא. הרייש זאגט ער די רייש של ברוך פון ברך, ואזי הרייש קרוב אל המוציא מהבית כי עס קומט אויס די רייש איז נענטער צו דעם וואס האט עס ארויסגעזאגט אסאך נענטער מהבית פון די בית ווייל די בית איז שוין גאר ווייט וכן הכף ווען ער זאגט שוין די כף פון ברך שמוציא באחרונה וואס ער זאגט צום לעצט היא קרוב לאדם הזה יותר מהרייש דאס ווערט שוין נענטער פון די רייש יעצט זה הבת קול לוקח אזי את תיבת ברך און נעמט נאכאמאל איבער די תיבת ברך ומהפך אותה מראשה לסופה ער זאגט עס נאכאמאל איבער. ומהפך אותה ער דרייט איבער אז הבית דער בית שהוא קרוב לאדם יותר מהרייש הרייש מהכף נמצא קומט אויס שהכף הוא סוף ותכלית של התיבה דער כף איז דער סוף און דער תכלית פון דער ווארט שהוא רחוק בתחילה אין אנפאנג איז געווען ווייט ס'טייטש, ווען דער ערשטער מענטש האט עס געענדיגט זאגן איז עס געווען ווייט. ווייט פון בת קול, פון בת קול, פון בת קול, בתכלית הריחוק, פון די, פון די תח, מורא'דיג ווייט געווען, אבער עכשיו היא קרובה, בתכלית הקירוב, אז יעצט נאר ווען די בת קול זאגט עס איבער, איז עס זייער נאנט. כי כן הוא נשמע, אזוי הערן מיר דאס שהבת קול מוציא תיבת ברך, מען הערט דאך ווי די בת קול זאגט נאך די תיבת ברך. מתחילה בית ואחר כך רייש ואחר כך כף. נמצא קומט אויס, הכף, שהיא התכלית, וואס דאס איז תכלית שהיה מתחילה בתכלית הריחוק פאר די בת קול, יא, מבת קול עכשיו, ווען בת קול ווען די בת קול, איז עכשיו נתקרב בתכלית הקירוב, כי הבת קול הופך את התיבה ער דרייט די ווארט, אז מען הערט נאכאמאל איבער די ווארט, און ממילא הערט מען עס נאכאמאל, וזה ששמעו בת קול איז ארויסגעגאנגען א בת קול, בת קול דווקא איז די אזוי ס'האט עס מודיע געווען, מאי אית לכו בהדי קרטליתא, וואס האט עטץ מיט דעם און דעם און דעם. דאס גאנצע קעסטל, וואס האט עטץ מיט די גאנצע הנהגה? דאיתתיה דרבי חנינא בן דוסא פון די ווייב פון רבי חנינא בן דוסא וואס איז דא א שלימות הדיבור, דעתידא לשדיא בה תכלתא לצדיקי וואס דארט ליגט די תכלית פון צדיקים וואס זענען בזה לעלמא דאתי פון עלמא דאתי א גאנצן צייט עד כאן לשון רבינו. סיום המשתעי, דא האט זיך געענדיגט די אלע משתעי'ס, דהיינו רב יהודה הינדואה משתעי, איז דא האט זיך דאס געענדיגט, עס זענען נאך דא אסאך משתעי'ס אין די גמרא וואס די רבי האט נישט אראפ געברענגט, שאר מאמרים כאלה המובאים שם בבתרא אחר מאמרי רבה בר בר חנה שהם אמר לי הונא בר נתן און מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע הק' יבא נאכן ספר ליקוטי תנינא, אין די צווייטע באנד פון ליקוטי מוהר"ן שטייט אין סימן ג' וד'. ה', ז', לך נא ראה שם, תמצא מרגוע לנפשך וועסט טרעפן א רואיגקייט פאר דיין נפש. סא אז די רבי זאגט אז נישט אלע משתעי'ס איז דא דא, כאטש מען האט גע'נדיגט אפאר משתעי'ס אבער ס'איז נאך דא אפאר משתעי'ס וואס גייט ווערן אין די צווייטע חלק מער מבואר. סא עד הנה עזרונו רחמיו, ביז אהער האט די רחמנות פון אייבערשטן געהאלפן לסיים צו ענדיגן די מאמרי המשתעי, די מאמרים פון די משתעי, אשר הסתירו בהם,

אדער אדריכט זיך געדענק נישט פונקטליך איז אתיא וואס איז אהם ותמהיא די עבד עמנא אלקא דשמיא לגלות לן עיטין דאורייתא און דאס איז עצות וואס די אייבערשטער האט אונז געגעבן וויאזוי מען קען זיך פירן מען קען דינען דעם אייבערשטן דרך נפלא ונורא שוה לכל נפש שוה לכל נפש לזכות לקרב על ידם לדי ברא צו די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט די ברא כולא דער אייבערשטער באשאפן אלעס למעבד רעותיה צו טוהן זיין ווילן, בריך שמיה ל ל לעילא איז געבענטשט זיין זיין נאמען אויבן, לעילא העכער מכל ברכתא ושיר אלע ברכות און אלע שירות זאל זיין די אלע זאכן אנגענומען אין הימל, אייבערשטער לאמיר זוכה זיין.